בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף נ ו, מ'הייבט אן אויף נ ה עמוד ב' פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, תניא, זאגט די הייליגע גמרא תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יהושע, ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, ס'דא פיר זאכן וואס א מענטש וואס טוט דאס איז פטור מדיני אדם, פארוואס? ווייל ווי רש י זאגט דאס איז אלס גרמות ווי מ'העט שוין זעהן און אויף גרמה איז מען פטור, אבער חייב בדיני שמים, פון הימל איז מען מחויב פשט מ'העט מעניש זיין דעם מענטש טאמער מ'העט נישט באצאלן אויף די היזקות, וועלכע פיר זאכן ואלו הן? איז אזוי, די ערשטע זאך איז, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, איינער וואס צוברעכט דעם חבר'ס גדר, און דער חבר'ס בהמה אנטלויפט, מען טרעפט דאס נישט, איז ער האט גורם געווען די חבר'ס בהמה זאל אנטלויפן, איז ער האט נישט געטון בידיים, ס'נאר א גרמא, און ממילא פטור מדיני אדם אבער חייב בדיני שמים. די צווייטע זאך איז, והכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, דער חבר האט. תבואה און ער בייגט די תבואה צו א פייער און די תבואה צינדט זיך אונטער איז עס אויך נאר א גרמא וואס איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. די דריטע זאך איז והשוכר עדי שקר להעיד איינער וואס דינגט עדות שקר עדות צו זאגן און מחמת די עדות איז פארלירט די נתבע די דין תורה איז אויכעט פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ס'איז נאר א גרמא איז מען נאר חייב בדיני שמים. די פערדע זאך איז והיודע עדות לחבירו ואין מעיד לו פשט ער קען עדות זאגן פאר זיין חבר טאמער ער וועט עדות זאגן וועט דער חבר געווינען די דין תורה, אבער יעצט ער זאגט נישט קיין עדות האט ער דערלייגט פאר זיין חבר די דין תורה, איז אויך נאר א גרמא, איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. הייבט אן די גמרא יעצט צונעמען די פיר זאכן וואס מ'האט געזען דא אין די ברייתא אמר מר, האט מען געזען די ערשטע זאך הפורץ גדר בפני בהמת חברו, פרעגט די גמרא היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אי לימא בכותל בריא, בדיני אדם, נמי ניחייב, פשט טאמער דא רעדט זיך פון א גוטע וואנט, וואס א מענטש איז געגאנגען און צובראכן א גוטע וואנט פון זיין חבר'ס פעלד, איז אויף דעם פאסט נישט א לשון פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, פארוואס? ווייל אין הכי נמי, אויף די בהמה וואס אנטלויפט איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, אבער די וואנט וואס ער האט צובראכן, אויף דעם איז ער דאך חייב בדיני אדם, איז דאך א געהעריגע מזיק, איז וואלט נישט געפאסט אזא סארט לשון, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, מוז מען זאגן אז די ברייתא רעדט זיך, בכותל רעוע ביי א שוואכע וואנט וואס מען דארף סיי ווי סיי צוברעכן, ווי תוס' זאגט ס'גאר א מצוה צו צוברעכן, און ממילא אויף די וואנט איז אוודאי מען פטור מדיני אדם און אויך פטור מדיני שמים, נאר וואס די ברייתא זאגט אז אויף די בהמה וואס אנטלאפן אויף דעם איז חייב בדיני שמים, ווייל ווי נישט ווי מען טאר נישט צוברעכן א וואנט פון יענעם אפילו א כותל רעוע טאמער דאס וועט גורם זיין אז יענעמ'ס בהמה וועט אנטלויפן. זאגט די גמרא ווייטער אויף די צווייטע זאך וואס מען האט געזען אין די ברייתא, אמר מר. הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה, פרעגט די גמרא היכי דמי אי לימא דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני אדם נמי ניחייב פשט ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די פייער איז געקומען מיט א רוח מצויה אויב אזוי פארוואס זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם א מענטש וואס בייגט דעם חבר'ס תבואה און די תבואה כאפט זיך אן מיט א פייער ברוח מצויה דאך איז א געהעריגע פשיעה פשט כאילו ער האט ממש אנגעצינדן די תבואה וואס א חילוק צו ער האט מקרב געווען די פייער צו די תבואה אדער די תבואה צו די פייער? פארוואס הייסט דאס א גרמא? פארוואס זאגט די ברייתא אז פטור מדיני אדם? אלא נאר, אוודאי זאגט די גמרא מוז מען זאגן אז די ברייתא רעדט זיך דמטיא ברוח שאינה מצויה, אז די פייער איז געקומען מיט א רוח שאינה מצויה, יעצט ווען נישט ער וואלט געבויגן די תבואה וואלט זיך די תבואה נישט אנגעכאפט, אבער יעצט ער האט געבויגן די תבואה האט זיך די תבואה אנגעכאפט, איז אוודאי קען מען אים נישט מחייב זיין בדיני אדם ווייל די פייער איז געקומען ברוח שאינה מצויה, אבער אף על פי כן, בדיני שמים איז ער מחויב ווייל ווי נישט ווי ער האט גורם געווען אז די תבואה זאל זיך פארברענען, ורב אשי אמר, רב אשי זאגט א צווייטע פשט, זאגט רב אשי, טמון אתמר, משום דשויה טמון באש, פשט זאגט רב אשי, אז די ברייתא רעדט זיך נישט אז יענער האט געבויגן דעם חבר'ס תבואה, נאר ס'רעדט זיך ער האט באהאלטן דעם חבר'ס תבואה, אונז האמיר שוין געזען אז ביי די היזק פון אש איז דא א פטור פון טמון, איז א מענטש זעהט א פייער גייט פארברענען דעם חבר'ס פעלד, און דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס איינער האט אנגעצינדן דעם פייער, פשט ווען ער שטייט אין די זייט און טוט גארנישט, ער דער מזיק וואס האט אנגעצינדן די פייער דארף מען באצאלן אויף אלעמען דא, איז געגאנגען דא א איד און ער האט צוגעדעקט דעם חבר'ס תבואה, ברגע עס האט צוגעדעקט די תבואה גייט מען יעצט נישט דארפן צאלן אויף די תבואה, די מזיק גייט נישט דארפן באצאלן, קומט אויס ער האט מפסיד געווען פארן ניזק דא, יעצט אוודאי קען מען אים נישט מחייב זיין בדיני אדם ווייל ער האט נישט געמאכט דא א היזק בידיים אבער ער האט גורם געווען אז די חבר זאל נישט קענען קריגן געצאלט. און ממילא איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ווייל ער האט גורם געווען פאר יענעם א היזק. זאגט אונז די גמרא ווייטער אויף די דריטע זאך וואס מ'האט געזען אין די ברייתא אמר מר השוכר עדי שקר אז אויך ביי אזא ציור איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים פרעגט די גמרא היכי דמי וועלכע ציור רעדט זיך דא אילימא לנפשיה ממונא בעי שלומי ובדיני אדם נמי ניחייב פשט טאמער דא רעדט זיך אז א מענטש האט געדינגען עדי שקר פאר זיך אליין פאר זיין אייגענע דין תורה און מחמת די עדי שקר האט ער געוואנען די דין תורה? אויב אזוי פרעגט די גמרא פאסט דען א לשון פטור מדיני אדם? דהייני אוודאי מען גייט נישט מחייב זיין דעם מענטש אלץ מזיק, אבער ווי נישט ווי, ברגע וואס ער איז מודה אז ער האט געדינגען דא עדי שקר, דארף ער נעמען די געלט וואס ער האט געוואנען שלא בצדק און דאס צוריק געבן, און ער דארף עס צוריק געבן בדיני אדם, איז קען נישט זיין אז ביי דעם זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, אלא נאר, אוודאי זאגט די גמרא מוז מען זאגן לחבריה, אז דא רעדט זיך אין די ברייתא אז א מענטש האט געדינגען עדים עדי שקר פאר זיין חבר, פשט, משה איז געווען א חבר פון ראובן, ראובן האט געהאט א דין תורה מיט שמעון, און משה האט געדינגען עדי שקר פאר ראובן'ס וועגן, און יעצט האט ראובן געוואנען די דין תורה און שמעון האט דערלייגט דא געלט, און ווי תוס' שמועסט אויס אז דא רעדט זיך ביי א ציור אז ראובן איז שוין נישט דא דא מען קען שוין נישט צוריק קריגן דאס געלט, אדער ראובן האט שוין נישט דאס געלט, איז ביי אזא ציור דארף משה באצאלן פאר שמעון, אפילו טאקע ס'איז נישט בדיני אדם ווייל ס'איז דא געווען א גרמא, אבער בדיני שמים דארף ער באצאלן פאר שמעון די הפסד וואס ער האט אים גורם געווען. זאגט די גמרא יעצט ווייטער די פערדע זאך וואס מ'האט געזען אין די ברייתא והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, פרעגט די גמרא במאי עסקינן, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אילימא בבי תרי עסטו וועלן זאגן אז דא רעדט זיך ביי א ציור אז ס'איז דא צוויי עדים, פשט אז ס'איז דא שוין איין עד וואס איז גרייט עדות צו זאגן, און דער איד דא קען זיין די צווייטע עד און ער האלט נישט ביים עדות זאגן, איז ביי אזא ציור זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים? פשיטא, איז דאך א דבר פשוט אז ער איז חייב בדיני שמים מען דארף נישט א ברייתא אויף דעם, ווייל דאורייתא איז דאך א דאורייתא שטייט אין פסוק אם לא יגיד ונשא עוונו אז טאמער איינער קען עדות זאגן און זאגט נישט איז ונשא עוונו האט ער אן עבירה איז פארשטייט זיך ס'איז חייב בדין השמים, יעצט דרך אגב רשי רעדט אויס אז אין די פסוק פון אם לא יגיד ונשא עוונו שטייט א לשון והוא עד, עד איז א לשון יחיד, איז ווער זאגט אז די פסוק רעדט זיך פון אן אופן וואס ס'דא צוויי עדים, איז ווי רשי זאגט קודם כל ווייל ס'מוז זיין אזוי ווייל אז די פסוק זאגט אם לא יגיד איז משמע אז טאמער עט יא עדות זאגן עט מען געווינען דא די דין תורה איז פשט ס'רעדט זיך אוודאי ביי א ציור וואס ס'דא צוויי עדים ביי דעם זאגט די פסוק ונשא עוונו חוץ פון דעם זאגט רשי אז ווי ס'שטייט אין די תורה עד חוץ אז ס'שטייט קלאר נישט אזוי אבער ווי ס'שטייט עד און ס'שטייט נישט אז מ'רעדט פון עד אחד אטאמאטיש מיינט עס צוויי עדים איז על כל פנים דארט ווי ס'דא צוויי עדים און איינער פון די צוויי וויל נישט עדות זאגן אויף דעם זאגט שוין די פסוק ונשא עוונו אז ער איז חייב בדיני שמים נאר וואס דען אלא נאר די ברייתא רעדט זיך בחד דארט ווי ס'איז נאר דא איין עד איז דא קען זיך א מענטש מורה היתר זיין און זאגן איך וועל נישט עדות זאגן ווייל וואס טו איך אויף מיט מיין עדות סיי ווי סיי מ'קען נישט מחייב זיין א מענטש צו באצאלן מיט א עד אחד איז אף על פי כן זאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי נאר דער מענטש איז חייב בדיני שמים פארוואס? ווייל ווען ער וואלט ווען עדות געזאגט וואלט ווען דער נתבע געדארפט שווערן, און א מענטש וויל דאך נישט שווערן פאלש, איז זאגט מען אוודאי וואלט דער נתבע געצאלט. יעצט אז ער האט נישט עדות געזאגט האט דער נתבע נישט געדארפט שווערן, איז דער נתבע נישט געצאלט האט דער תובע מפסיד געווען, איז פאר דעם איז ער חייב בדיני שמים דארף ער צאלן אויפן היזק ווייל ער האט גורם געווען א היזק. פרעגט אבער די גמרא, ותו ליכא, ס'נאר דא די פיר ציורים אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, והאיכא, ס'דאך דא אסאך מער ציורים, און די גמרא ברענגט א סימן, סימן העושה בסם ושליח חבירו נשבר מ'וועט שוין זען די אלע זאכן, איז די ערשטע זאך, זאגט די גמרא מ'געפינט, העושה מלאכה במי חטאת, ובפרת חטאת, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, א קלארע ברייתא, אז טאמער איינער טוט א מלאכה מיט מי חטאת, דאס איז די וואסער וואס מ'גרייט צו מיט די אפר פרה אדומה, אדער מיט די פרה אדומה אליין, וואס ווען א מענטש טוט עס, דאס איז א היזק שאינו ניכר, אבער אף על פי כן זאגט די ברייתא אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים זעהט מען נאך א פלאץ וואס ס'איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים און די זעלבע זאך זאגט די גמרא והאיכא מען געפינט אן אנדערע ברייתא וואס די ברייתא האבן מיר שוין געזעהן אז הנותן סם המוות בפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים זעהט מען נאך א פלאץ והאיכא און די זעלבע זאך געפינט מען נאך א פלאץ א משנה וואס מיר זעהן דף נ"ט. מען האט שוין געזען די משנה אז השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים איינער וואס שיקט א פייער מיט א חרש שוטה וקטן די פייער איז מזיק זאגט די משנה קלאר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים און די זעלבע זאך זאגט די גמרא והאיכא ס'דא אן אנדערע ברייתא אז המבעית את חברו איינער וואס דערשרעקט זיין חבר און ער איז אים מזיק מיט דעם די חבר ווערט טויב פון דעם איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים און די זעלבע זאך והאיכא ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס די ברייתא האט מען שוין אויך געזען נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה נפלה גמלו ולא העמידה, ר' מאיר מחייב בהזיקן וחכמים אומרים, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, און ווי מ'האט שוין געזען ס'איז א געדאפלטע מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, אבער על כל פנים זעט מען אסאך פלעצער וואס מ'געפינט די ענין פון פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, איז וואס עפעס האט מען געזען א ברייתא פונקט פֿיר ציורים? ענטפערט די גמרא, אין מיהא איכא טובא אוודאי דא אסאך ציורים וואס איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים נאר וואס דען, והני אצטריכא ליה, די פֿיר ציורים וואס ר' יהושע האט געזאגט אין די ברייתא, דארט איז דא א חידוש, ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז ביי די פיר ציורים, בדיני שמים, נמי לא ליחייב, זאל מען אויך נישט זיין מחויב בדיני שמים, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'איז אויך חייב בדיני שמים, יעצט וואס וואלט געווען די צד אז נישט? זאגט די גמרא, ווייל הפורץ גדר בפני בהמת חברו, מהו דתימא כיוון דלמסתריה קאי מאי עביד בדיני שמים נמי לא ליחייב פשט אונז האבן דאך איינגעזעצט די ציור אז ס'רעדט זיך ביי א כותל רעוע ביי א שוואכע וואנט און מילא וואלט געווען א צד צו זאגן אז דער מענטש האט צעבראכן די שוואכע וואנט זאל זאגן אז וואס האב איך געטון כ'האב צעבראכן א שוואכע וואנט ס'גאר א מצוה דאס צו צעברעכן איז אפשר זאל ער זיין פטור אויך בדיני שמים קא משמע לן דאס איז די חידוש פון ר' יהושע אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי נאר מ'איז חייב בדיני שמים, און די זעלבע זאך די צווייטע ציור הכופף קמתו של חבירו נמי, מהו דתימא, לימא, מי הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה? פשט מ'האט דאך איינגעזעצט די ציור אז ס'רעדט זיך מיט א רוח שאינה מצויה איז אפשר זאל מען זאגן אז דער מענטש האט געבויגן די תבואה זאל קענען טענה'ן וואס האב איך געוואוסט אז ס'וועט קומען דא א רוח שאינה מצויה, ובדיני שמים נמי לא ליחייב? קא משמע לן, דאס די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז ער איז טאקע חייב דיני שמים. און די זעלבע זאך זאגט די גמרא ולרב אשי דאמר נמי טמון איתמר, מהו דתימא אנא כסויי כסיתיה ניהלך, ובדיני שמים נמי לא ליחייב קא משמע לן, פשט רב אשי האט מען געזען האט איינגעזעצט די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז א מענטש האט טומן געווען, ער האט באהאלטן דעם חבר'ס תבואה מיט דעם האט ער אים מזיק געווען, איז דא וואלט אויך געווען א צד צו זאגן אז דער מענטש האט באהאלטן דעם חבר'ס תבואה זאל קענען קומען מיט א טענה אז וואס האב איך געטון פארקערט איך האב באהאלטן דיין תבואה ווייל כ'האב געוואלט אז די פייער זאל עס נישט קענען מזיק זיין איז פאר דעם אזוי ווילסטו מיר מחייב זיין דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז ער איז יא מחויב ווייל ווי נישט ווי ער האט מזיק געווען פאר זיין חבר איז טאקע נאר געווען א גרמא אבער בדיני שמים איז ער מחויב און די זעלבע זאך והשוכר עדי שקר נמי מהו דתימא לימא דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין פשט איינער וואס דינגט עדי שקר וואלט געווען א צד צו זאגן אז דער מענטש זאל קענען קומען מיט א טענה אז וואס האב איך געטון איך האב געדינגען עדי שקר פיין פארוואס האבן זיי מיר געפאלגט דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין זיי וואלטן געדארפט פאלגן די באשעפער זיי ווייסן אז מען טאר דאס נישט טון איז אפשר ובדיני שמים נמי לא ליחייב קא משמע לן דאס איז די חידוש אז עס איז נישט אזוי ווי נישט ווי דו האסט זיי געדינגען דו האסט גורם געווען דא די הפסד איז דארפסטו באצאלן מדיני שמים און די זעלבע זאך ביי די פערדע ציור והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו נמי מהו דתימא מי יימר דכי הוה אתינא מסהדינא ליה הוה מודה דילמא הוה משתב און משתבע לשקרא ובדיני שמים נמי לא ליחייב פשט מען האט דאך איינגעזעצט די ציור פון די ברייתא ביי א עד אחד און אזוי ווי מען האט געשמועסט אז די סיבה וואס די עד אחד איז מחויב איז ווייל די נתבע וועט אוודאי נישט וועלן שווערן פאלש און ממילא ווען ער וואלט ווען עדות געזאגט וואלט די נתבע אוודאי געצאלט איז וואלט געווען אבער א צד צו זאגן אז אפשר ניין אפשר זאל דער מענטש קענען זאגן אז אפילו ווען איך וואלט ווען עדות געזאגט וואלט יענער געשוואוירן פאלש און ער וואלט נאכאלץ געווען פטור פון צו באצאלן קומט אויס כ'האב קיינעם גארנישט מפסיד געווען, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי איז דער עד מחיוב בדיני שמים, ווייל מ'זאגט אז מסתמא עט א מענטש נישט שווערן פאלש, און מילא ווען דו וואלסט ווען עדות געזאגט וואלט יענער נישט געשוואוירן פאלש און יענער וואלט געצאלט, יעצט אז דו האסט נישט עדות געזאגט האסטו מפסיד געווען פארן תובע, און מילא דארפסטו באצאלן בדיני שמים. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, נפרצה בלילה או שפרצוה ליסטים וכו', אז טאמער א מענטש האט געהאט א דיר וואס אינדעם איז געווען א צאן, ס'איז געווען גוט ארומגענומען מיט א גוטן וואנט, און אינמיטן די נאכט איז די וואנט נפרץ געווארן, ס'האט זיך אויפגעבראכן, די בהמה איז אנטלאפן, האט די משנה געזאגט אז מ'איז פטור פון צו באצאלן אויף די היזק ווייל ס'איז א אונס. זאגט די גמרא אמר רבה, זאגט רבה, והוא שחתרה, דאס איז נאר טאמער די בהמה, די צאן, האט אונטערגעגראבן אונטער די וואנט און מחמת דעם איז די וואנט צוזאמגעפאלן, דאס איז טאקע אן אונס, דעמאלטס טאקע איז דער באלעבאס פטור פון צו באצאלן. פרעגט די גמרא אבער, אבל לא חתרה מאי, וואס וואלט ווען געווען ווען די בהמה גראבט נישט אונטער די וואנט, איז חייב? איז דא האלט רבה אז די מענטש איז מחיוב די באלעבאס איז מחיוב אויף די היזק, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אילימא בכותל בריא, אז ס'רעדט זיך דא אז ס'איז געווען א גוטן וואנט ארום דעם דעם צאן, איז כי לא חתרה אמאי חייב? מאי הוה ליה למעביד? פשט, וואס איז געשען אז די בהמה האט נישט געגראבן, לאמיר זאגן סתם אזוי, א גוטע וואנט איז צוזאמגעפאלן אינמיטן די נאכט, און די בהמה איז אנטלאפן, איז פארוואס קען מען מחייב זיין די באלעבאס? ער איז דאך א פשוטע אונס, וואס וואלט ער געדארפט טון? ווייטער אלא בכותל רעוע, עסט מיר זאגן ס'רעדט זיך פון א שוואכע וואנט? איז כי חתרה אמאי פטור, און פארוואס ווען די בהמה האט אונטערגעגראבן א שוואכע וואנט, און די וואנט איז צוזאמגעפאלן, איז פלוצלינג די בעלבאס פטור? תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא, ס'דאך א תחילתו בפשיעה וסופו באונס. פשט, די בעלבאס האט פושע געווען מיט דעם אז ער האט געלאזט זיין בהמה אין א דיר מיט שוואכע ווענט, איז טאקע צום סוף געווען א אונס, די בהמה האט אונטערגעגראבן, אבער ווי נישט ווי תחילתו בפשיעה וסופו באונס איז דער חייב. זאגט די גמרא הניחא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מאי איכא למימר, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, מתניתין בכותל בריא, אז אוודאי רעדט זיך די משנה ביי א גוטן וואנט ואפילו לא חתרה, און אין הכי נמי, אפילו די בהמה האט נישט אונטערגעגראבן די וואנט נאר סתם אזוי די וואנט איז צוזאמגעפאלן, איז אוודאי די בעלעבאס פטור פון צו באצאלן, ווייל ער איז א אונס, א גוטע וואנט דארף נישט צוזאמפאלן אז ס'האט צוזאמגעפאלן קען מען נישט באשולדיגן די בעלעבאס, נאר וואס? ווי האט רבה גערעדט וכי איתמר דרבה אסיפא איתמר, די מימרא פון רבה גייט ארויף אויף די סיפא פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען די סיפא פון די משנה, הניחה בחמה, או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייב, אז טאמער איינער האט געלאזט א בהמה אין די זון, וואס די זון באקט און א בהמה זוכט זיך א וועג ארויס, אדער איינער געבט איבער א בהמה פאר חרש שוטה וקטן איז ביי אזא ציור, האט די משנה געזאגט אז חייב, איז אמר רבה, אויף דעם זאגט רבה ואפילו חתרה, אפילו די בהמה האט אונטערגעגראבן אונטער די וואנט, און אזוי איז ער אנטלאפן פון די זון, און אזוי האט ער מזיק געווען, איז אויך ביי אזא ציור הייסט עס נישט קיין אונס, און די בעלעבאס איז חייב צו באצאלן אויפן היזק, וואס פשט? זאגט די גמרא לא מיבעיא היכא דלא חתרה, דכולה בפשיעה הוא, פשט, דאס איז פשוט אז טאמער די בהמה האט נישט אונטערגעגראבן די וואנט נאר פשוט די בהמה האט אויפגעבראכן די טיר, איז אוודאי די בעלעבאס מחיוב צו צאלן אויפן היזק ווייל ער איז א פשוטע פושע, ווייל די דרך פון א בהמה וואס געפינט זיך אונטער די זון איז אז ער זוכט א וועג ארויס, און ממילא אפילו א גוטע טיר העלפט נישט צו מונע זיין פון אזא בהמה צו ארויסגיין, נאר רבה קומט מוסיף זיין, אלא אפילו חתרה נמי, מהו דתימא הוה לה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, נאר אפילו אז די בהמה גראבט אונטער די וואנט, וואס דאס איז ממש א מאדנע זאך, איז דא וואלט געווען וואלט געווען א צד צו זאגן אז דאס איז תחילתו בפשיעה וסופו באונס, און לויט די מאן דאמר אז תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, איז ביי אזא ציור וואלט מען געזאגט אז אפשר פטור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רבה ס'איז נישט אזוי דכולה פשיעה היא, אז דאס הייסט אויך א פשיעה פארוואס מאי טעמא, דאמר ליה, מידע ידעת דכיוון דשבקתה בחמה, כל טצדקא דאית לה למיעבד עבדא ונפקא, פשט די ניזק זאגט פארן מזיק דו האסט גאנץ גוט געוואוסט אז דו לאזט א בהמה אין די זון, עט די בהמה טוהן כל תחבולות שבעולם זיך ארויס צו דרייען פון דעם דיר, איז אפילו אז די בהמה האט אונטערגעגראבן די וואנט, וואס דאס איז ממש א מאדנע זאך, וואס וואלט געווען א צד צו זאגן אז דאס איז אן אונס? ס'איז נישט קיין אונס, ביסט א פשוטע פושע, ס'איז ניטאמאל א תחילתו בפשיעה וסופו באונס, און אוודאי ביסטו מחיוב צו באצאלן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, הוציאוה ליסטים, ליסטין חייבים, אז טאמער די ליסטים פשט גנבים זענען געקומען און גע'גנב'עט א בהמה, און די בהמה האט מזיק געווען, זענען די ליסטים מחיוב צו באצאלן אויפן היזק. זאגט די גמרא, וואס די חידוש אין די משנה פשיטא, כיוון דאפקוה, קיימא לה ברשותייהו לכל מילי, ברגע וואס די גנבים האבן מושך געווען די בהמה, זיי האבן געמאכט א משיכה, איז א גזלן איז קונה זיין גזילה מיט א קנין משיכה, פשט, ברגע וואס א גזלן גנב'עט עפעס, ווערט עס זיינס, אז אלע זאכן וואס געשעהט מיטן חפץ דארף ער באצאלן, און די זעלבע זאך אלע היזקות וואס די חפץ מאכט, וואס די בהמה מאכט, דארף די גנב באצאלן, איז פארשטייט זיך די גנב איז מחיוב, וואס איז די חידוש פון די משנה, ענטפערט די גמרא, לא צריכה דקמו לה באפה, פשט, די משנה רעדט זיך נישט אז א גנב האט מושך געווען די בהמה ער האט גע'גזל'ט די בהמה, נאר די משנה רעדט זיך אז א גנב האט אויפגעבראכן א דיר, און ווען די בהמה האט געוואלט ארויסגיין שפאצירן, האט די גנב נישט צוגעכאפט די בהמה, ער האט נישט צוגערירט די בהמה, נישט געמאכט קיין משיכה, נאר ער איז געשטאנען אין פראנט פון די בהמה פון ביידע זייטן האט ער נישט געלאזט די בהמה גיין ווי די בהמה האט געוואלט, נאר פחות או יותר האט ער געצווינגען די בהמה צו גיין צו א צווייטנס פעלד און עסן דארט תבואה. ווייל ער איז געשטאנען אין פראנט פון די בהמה און נישט געלאזט די בהמה שפאצירן קיין שום אנדערע וועג, איז ביי אזא ציור איז די גנב מחיוב צו באצאלן אויף די היזקות וואס די בהמה מאכט אויף דעם וואס די בהמה האט געגעסן פון יענעמ'ס תבואה, ווי ווייסט מען דאס? כי הא דאמר רבה אמר רב מתנה אמר רב, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב, די דין איז אז איינער נעמט דעם חבר'ס בהמה און שטעלט עס אוועק בפועל ממש אויף א צווייטן חבר'ס תבואה, איז דער מענטש וואס האט געשטעלט דארט די בהמה איז מחיוב צו באצאלן אויף דעם היזק. יעצט מעמיד פשיטא איז דאס דאך א דבר פשוט אז איינער וואס איז מעמיד בידיים א בהמה אויף יענעמ'ס תבואה אוודאי איז ער מחיוב צו באצאלן. ס'דא מפרשים וואס זאגן אלס אדם המזיק, אנדערע זאגן אלס שן, אבער על כל פנים קען נישט זיין אז דאס איז די חידוש פון רב, נאר וואס דען לא צריכא דקם לה באפה, די חידוש איז אפילו ער האט נישט צוגערירט די בהמה, ער האט נאר נישט געלאזט די בהמה גיין קיין שום פלאץ נאר צו יענעמ'ס תבואה איז אויך ביי אזא ציור איז מען מחיוב, איז די משנה רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור, זאגט אבער די גמרא, אמר ליה אביי לר' יוסף, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף, הכישה אמרת לן, פשט, דו האסט אונז אמאל געזאגט אז נישט דאס איז געווען פשט אין רב'ס מימרא, פשט, רב האט דאך געזאגט א מימרא, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב, און אויף דעם האט מען געפרעגט, מעמיד פשיטא איז דאך פשוט, אז איינער נעמט דעם חבר'ס בהמה און שטעלט עס ממש אוועק אויף יענעמ'ס תבואה, פארשטייט זיך אז מ'איז חייב, האט די גמרא געזאגט לא צריכא דקם לה באפה, איז אויף דעם זאגט אביי צו ר' יוסף נישט דאס האסטו אונז מסביר געווען איז פשט פון רב'ס מימרא, דו האסט אונז מסביר געווען פשט אין רב'ס מימרא, אז דער מענטש דער מעמיד בהמת חברו על קמת חברו וואס רב רעדט דארט, איז אז איינער האט גענומען א שטעקן און געשלאגן דעם חבר'ס בהמה און גורם געווען אז די בהמה זאל גיין טון הזיקות, איז דא מיטן שלאגן איז די שלאגן איז כאילו א קנין משיכה, און ממילא הייסט דער מענטש א גזלן און פאר דעם איז ער מחויב צו צאלן אויף אלע הזיקות. און ממילא זאגט אביי צו ר' יוסף ולסטים נמי דהכישוה העט מען מוזן זאגן אז דאס איז אויך פשט אין די משנה אז די גנבים האבן געשלאגן די בהמה מיטן שלאגן די בהמה האבן זיי געמאכט א קנין משיכה דאס איז טאקע די חידוש אין די משנה אז שלאגן הייסט א קנין משיכה און פארדעם זענען זיי יעצט מחיוב אויף אלע הזיקות וואס די בהמה העט מאכן ווייל זיי האבן קונה געווען די בהמה מיט א קנין משיכה די זעלבע קנין וואס יעדע גזלן איז קונה פשט נאכדעם איז ער מחיוב אויף אלע הזיקות וואס די בהמה מאכט זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה מסרה לרועה, נכנס הרועה וכו', אז טאמער איינער געבט איבער א בהמה צו א פאסטוך, איז די פאסטוך יעצט אנשטאטס אים, די פאסטוך דארף יעצט אויפפאסן אויף די בהמה, אנשטאטס אים, טאמער די בהמה העט מזיק זיין, דארף די פאסטוך באצאלן. זאגט די גמרא, אמרי, די בני ישיבה האבן געזאגט תחתיו דמאן, אילימא תחתיו דבעל בהמה, תנינא חדא זימנא, מסרה לשומר חינם לשואל נושא שכר ולשוכר, כולן נכנסו תחת הבעלים, פשט, וואס איז די חידוש פון אונזער משנה, מען האט דאך שוין געזען אין א משנה דף מ"ד, אז ווען איינער געבט איבער א בהמה צו א שומר חינם צו א שואל צו נושא שכר צו א שוכר, איז די שומרים שטייען יעצט אנשטאטס די בעל הבית, זיי זענען מחיוב אויף אלע הזיקות וואס די בהמה וועט אנמאכן, און וואס איז די חידוש פון אונזער משנה אז א רועה איז אויך אזוי, אלא נאר, זאגט די גמרא אוודאי נישט דאס איז פשט אין די משנה, נאר פשט אין די משנה איז תחתיו דשומר, פשט אז ראובן האט א בהמה און ער געבט עס איבער פאר שמעון, שמעון זאל זיין שומר אויף די בהמה אז גארנישט זאל נישט געשען צו די בהמה,

דעמאלטס וואלט זיך שמעון געקענט פטר'ן פון צו באצאלן מיט א שבועה, אבער לוי קען זיך נישט פטר'ן מיט א שבועה, ווייל ראובן קען זאגן, לוי'ס שבועה איז ביי מיר גארנישט ווערט, ס'איז נישט נאמן ביי מיר, און שמעון קען דאך נישט שווערן ווייל שמעון ווייסט נישט וואס איז געשען, און ממילא זאגט רבא אז א שומר שמסר לשומר חייב. איז קען זיין אז ביי אונזער משנה שטייט פארקערט אבער אזוי איז א קשיא אויף רבא, ענטפערט די גמרא, אמר לך רבא, רבא קען פארענטפערן אונזער משנה אז מאי מסרה לרועה לברזיליה דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה, פשט, די מסרה לרועה מיינט טאקע א שומר שמסור לשומר אבער עס איז נישט קיין געהעריגע שומר שמסור לשומר נאר דא רעדט זיך אז ראובן האט איבערגעגעבן זיין בהמה פאר פאסטוך פאר שמעון, יעצט שמעון איז א גרויסער פאסטוך ער האט אסאך תלמידים קליינע פאסטוכער אונטער זיך, איז אז שמעון געבט עס איבער פאר איינעם פון זיינע תלמידים פאר לוי איז דא אוודאי איז לוי גייט יעצט אריין אין שמעון'ס שיך, און לוי דארף יעצט אויפפאסן אויף דעם פקדון אויף די בהמה, און טאמער עפעס וועט געשען מיט די בהמה, טאמער לאמיר זאגן ס'וועט געשען א אונס, איז דא אוודאי העט זיך לוי קענען פטר'ן, ווייל דא העט אוודאי ראובן אויך מודה זיין אז ראובן קען נישט קומען מיט א טענה דיין שבועה איז נישט נאמן פאר מיר, ווייל א מענטש וואס געבט איבער א חפץ צו א גרויסע פאסטוך ווייסט אז ער האט תלמידים אונטער זיך, און ער געבט עס איבער אדעתא דהכי אז יענער מעג עס איבערגעבן פאר זיינע תלמידים. איז פאר דעם דא איז נישט געזאגט געווארן די דין שומר שמסר לשומר חייב, זאגט די גמרא איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז פארקערט גאר די גמרא האט געוואלט א ראיה ברענגען פון אונזער משנה צו רבא אז מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה לאחר פארוואס שטייט ביי אונזער משנה מסרה לרועה נישט מסרה לאחר שמע מינה איז לכאורה א ראיה אז מאי מסרה לרועה מסר רועה לברזיליה אז טאקע א ראיה אז די משנה רעדט זיך פון א רועה מומחה פון א גרויסע רועה וואס געבט עס איבער פאר זיין תלמיד פאר א קליינע פאסטוך דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה וואס איז א נארמאלע זאך אבל לאחר אבער טאמער די שומר געבט עס איבער צו סתם א צווייטע מענטש לא דארט אוודאי איז די ערשטע שומר מחויב נישט די צווייטע שומר לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא שומר שמסר לשומר חייב איז לכאורה פארקערט גאר פון אונזער משנה איז א ראיה צו רבא אז סתם א שומר שמסר לשומר נישט צו א תלמיד איז חייב זאגט די גמרא ניין א ראיה איז נישט אמרי לא דילמא אורחא דמילתא קתני והוא הדין לאחר, פשט קען זיין דאס וואס די משנה האט אנגעכאפט מסרה לרועה איז ווייל דאס איז די נארמאלע ציור אז א פאסטוך געבט איבער פאר זיין תלמידים, אבער אוודאי הוא הדין קען זיין אז ווען א שומר געבט איבער פאר א צווייטע שומר איז אויכעט פטור ווייל די הלכה איז נישט ווי רבא אז שומר שמסר לשומר חייב.